בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף כח, מ'הייבט אן דף כז עמוד ב' אונטן, די משנה, זאגט די הייליגע משנה, כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו אלא פשתן, יעדע פתילה וואס קומט פונעם עץ פון א בוים, און רשי זאגט למשל קאנאביס אדער צמר גפן, וואס דאס איז זאכן וואס קומט פון א בוים, ס'וואקסט אויף א בוים, און די מפרשים זענען שוין מסביר אז ס'איז נישט אינגאנצן אז ס'וואקסט פון א בוים, ס'וואקסט פון אזעלכע בושעס, פון אזעלכע געוויקסן וואס איז אזוי בוימעלעך, ס'איז אזוי העלצערלעך. איז די אלע זאכן טאר מען נישט נוצן אויף צו צינדן אויף פתילות, פארוואס ווייל ס'שלעפט נישט גוט די שמן, די שמן ציט זיך נישט גוט אין דעם, חוץ פון פשתן וואס פשתן איז אנדערש פון די אלע יוצא מן העץ, און די גמרא וועט שוין פרעגן אז לכאורה פשתן איז נישט קיין עץ, ס'האט גארנישט מיט א עץ ס'וואקסט נישט פון א בוים, אבער אזוי זאגט די משנה, זאגט די משנה ווייטער, וכל היוצא מן העץ, נאך א דין פאר די אלע זאכן וואס זענען יוצא מן העץ, אינו מטמא טומאת אוהלים, אלא פשתן, וואס טייטש א באזונדערע זאך, אז די אלע יוצא מן העץ אזוי ווי צמר גפן, טאקע קאטן, איז. פשט זענען נישט מטמא טומאת אוהל, חוץ פון פשתן וואס פשתן יא, וואס טייטש נישט מטמא טומאת אוהל, איז די דין איז אז ווען א מת איז אין א אוהל איז אלעס וואס איז אין די אוהל ווערט טמא, יעצט פארשטייט זיך נישט קיין חילוק וואס די אוהל איז געמאכט פון, וואס טייטש אפילו א שטוב א הויז וואס איז געבויט פון האלץ וואס דאס איז ממש עץ איז הייסט אויך אוודאי א אוהל און אלעס וואס איז אין די אוהל ווערט טמא, נאר דאס דא וואס די משנה רעדט דא פון איז א באזונדערע דין, וואס די דין איז שטייט אין פסוק, דארט ביי די פסוק פון טומאת אוהל, די פסוק זאגט דארט זאת תורת אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים, וואס דאס איז די דין אז אלעס ווערט טמא, שפעטער ביי די חלק וואס די פסוק רעדט אויס וויאזוי מען ווערט טהור פון די טומאה, זאגט די פסוק ולקח אזוב וטבל במים, די פסוק רעדט דארט אז מען דארף שפריצן די אפר פרה אדומה, און די פסוק זאגט אז וטבל במים איש טהור והזה על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם, אז מען דארף מטהר זיין סיי די אלע כלים וואס זענען געווען אין די אוהל, סיי די אלע מענטשן וואס זענען געווען אין די אוהל, וואס אלעס איז טמא מת, חוץ פון דעם זאגט די פסוק אז די אוהל אליין איז אויך טמא, מען דארף עס מטהר זיין, מען דארף עס אנשפריצן מיט מיט מיט די אפר פרה אדומה, מען דארף עס טובל'ען אין א מקווה, די דין אז די אוהל אליין ווערט טמא, און אז מען דארף עס מטהר זיין, דאס איז נאר געזאגט געווארן ביי פשתן, און ביי אלע אנדערע יוצא מן העץ טאמער ס'זאל זיין למשל א אוהל וואס איז געמאכט פון צמר גפן, ווערט נישט די אוהל טמא, אלעס אונטער די אוהל ווערט טמא, אבער די אוהל אליין ווערט נישט טמא, און מען דארף עס נישט מטהר זיין. זאגט די הייליגע גמרא, קודם הייבט אן די גמרא, מנלן דפשתן איקרי עץ, וואס טייטש די ערשטע זאך וואס אונז האבן שוין אויסגערעדט בעצם אין די משנה, אז די משנה זאגט כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו אלא פשתן, פרעגט די גמרא, זייט ווען איז פשתן א עץ אז מען זאל דארפן זאגן אז כל היוצא מן העץ חוץ מפשתן פשתן איז דאך נישט קיין עץ, זאגט די גמרא, אמר מר זוטרא, דאמר קרא, שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין יהושע והיא העלתם הגגה ותטמנם בפשתי העץ, די פסוק זאגט דארט אז ווען יהושע האט געשיקט מרגלים קיין ארץ ישראל האט ער זיי געשיקט דארט מרגל זיין אויף יריחו און ווען זענען אנגעקומען האט מען זיי געדארפט באהאלטן און רחב האט זיי דארט באהאלטן שטייט אין פסוק ותטמנם בפשתי העץ זעהן מיר אז די פסוק רופט אן פשתן עץ און פארדעם כדי מוציא צו זיין די פשתן פון די דינים פון כל היוצא מן העץ זאגט טאקע די משנה כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו אלא פשתן אז פשתן האט נישט א דין ווי אלע אנדערע יוצא מן העץ, זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען אין די משנה והיוצא מן העץ אינו מטמא טומאת אהלים אלא פשתן, פרעגט די גמרא, מנלן, פון ווי ווייסט מען טאקע אז פשתן איז אנדערש פון אלע אנדערע אהלים, איז בעצם לאמיר שוין אויסרעדן דא אז וועמיר זען יעצט אין די המשך הסוגיא אז פשתן איז נישט די איינציגסטע זאך וואס איז געזאגט געווארן אויף דעם די דין אוהל, נאר וועמיר זעהן אין די המשך הסוגיא, אז ס'איז דא נאך דריי מאטעריאלן וואס ווען אן אוהל איז געמאכט פון די פיר מאטעריאלן, ס'טייטש פשתן מיט נאך דריי סארט סחורות, דעמאלטס האט עס א דין פון א אוהל וואס מ'דארף מטהר זיין. די אנדערע דריי סחורות זענען צמר, נוצה של עיזים, און עורות, פעל. טאמער א אוהל איז געמאכט פון איינע פון די סחורות, דעמאלטס איז געזאגט געווארן אויף דעם דער דין אז מען דארף עס מטהר זיין, פארוואס? ווייל דאס איז בעצם די אלע סחורות וואס מען האט גענוצט צוצודעקן דעם משכן, וועמיר זעען יעצט פון די לימודים אז מען לערנט עס ארויס אז די אלע זאכן האבן א דין פון א אוהל, עכ"פ, פרעגט די גמרא מנלן פון ווי ווייסט מען טאקע די דינים, זאגט די גמרא, אמר רב אלעזר, גמר, אוהל, אוהל ממשכן, מען לערנט עס ארויס א גזירה שווה, אוהל, אוהל פון משכן, ווי אזוי גייט די גזירה שווה, זאגט די גמרא אזוי, כתיב הכא דא ביי טומאת אוהל, שטייט אין פסוק, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. זעהן מיר אז די תורה רופט עס אן אוהל, וכתיב התם, לגבי די משכן שטייט ויפרוס את האוהל על המשכן, אז מ'האט אויסגעשפרייט די אוהל אויפן משכן, יעצט אזוי, איידער מ'גייט דא ווייטער לאמיר רעדן טאקע פון די משכן, די משכן האט געהאט אויף זיך אפאר צודעקענישן, ס'האט געהאט דריי אדער פיר צודעקענישן וועמיר שוין זעהן, די אונטערשטע צודעקעניש פון די משכן איז געווען געמאכט פון פשתן און פון צמר, שפעטער העכער דער צמר און פשתנ'דיגער צודעקעניש איז געווען נאך א צודעקעניש העכער דעם וואס איז געווען געמאכט פון נוצה של עיזים, פון האר פון ציגן, און אויף דעם איז געווען א דריטע אדער א פערדע צודעקעניש וואס מען וועט באלד זען וואס דאס איז געווען געמאכט פון. עכ"פ, דאס וואס שטייט דא אין פסוק ויפרוס את האוהל על המשכן, דאס גייט בעצם ארויף אויף די צווייטע צודעקעניש, וואס דאס איז בעצם געווען געמאכט פון נוצה של עיזים, פון האר פון ציגן, נאר וואס דען? רשי רעדט שוין אויס אז די אונטערשטע צודעקעניש, די גרויסע צודעקעניש, די ערשטע צודעקעניש, דאס איז געמאכט פון צמר ופשתן, און על אף וואס דער פסוק רופט עס נישט אן אוהל, אבער פון איין זייט זעהן מיר אז שטייט דא אין פסוק ויפרוס את האוהל על המשכן, פון די צווייטע זייט שטייט אויך אין פסוק ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד, משכן אוהל מועד זאגט די פסוק, וואס די פסוק. שטעלט דא צו און גלייכט דא צו דעם משכן צו די אוהל מועד, וואס טייטש די פסוק רופט אן משכן אוהל מועד איין זאך, און במילא די אונטערשטע צודעקעניש, וואס ווערט אנגערופן אין פסוק נישט מיטן טיטל אוהל, נאר מיטן טיטל משכן, זעען מיר דא פון פסוק אז די פסוק רופט אן דעם משכן, די ערשטע צודעקעניש וואס הייסט משכן, רופט די פסוק אן משכן אוהל מועד, זעען מיר אז ס'הייסט אויך א אוהל, און במילא, זאגט מען אזוי, מה להלן של פשתן קרוי אוהל, אזוי ווי מען זעט אז די ערשטע צודעקעניש וואס דאס ווערט אנגערופן משכן, וואס אזוי ווי מען האט געזען די פסוק זאגט ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד, אז משכן און אוהל איז ביידע די זעלבע זאך און ממילא בעצם ווערט עס אויך אנגערופן אוהל, און דאס די אונטערשטע צודעקעניש איז געווען געמאכט אויך פון פשתן, פון צמר אויכעט, אבער אויך פון פשתן, אף כאן, די זעלבע זאך לענין טומאת אוהל, של פשתן קרוי אוהל, איז נאר א זאך וואס איז געמאכט פון פשתן, הייסט א אוהל, ס'מיינט נישט להוציא צמר, צמר אויכעט, די נקודה איז אבער נישט אנדערע יוצא מן העץ, אנדערע יוצא מן העץ, ווערן נישט אנגערופן אוהל, נאר וואס יא, וואס ווערט אנגערופן אוהל? די אלע סחורות וואס מ'האט גענוצט אין די משכן, ווי צום ביישפיל טאקע צמר און פשתן, וואס דאס איז געווען די אונטערשטע צודעקעניש, און נוצה של עיזים, וואס דאס איז די צווייטע, און שפעטער עורות, וואס דאס איז מ'עט באלד זעהן דאס די דריטע, און די פערדע אדער ס'נאר געווען א דריטע, וואס דאס הייסט אויך א אוהל. פרעגט אבער די גמרא, אי מה להלן שזורין וחוטן כפול ששה, אף כאן שזורין וחוטן כפול ששה, ס'טייטש טאמער דו לערנסט ארויס פון די משכן, לאמיר שוין ארויסלערנען אלעס, אזוי ווי מען זעט אז די ערשטע צודעקעניש פון די משכן איז געווען געמאכט פון פעדעמער וואס זענען געווען שזורין, אזוי ווי שטייט אין פסוק, עשר יריעות שש משזר, און די זעלבע זאך יעדע פאדעם איז געווען געמאכט כפול ששה שזורין איז טייטש געווען צוזאמגעדרייטע פעדעמער וואס יעדע פאדעם איז געווען צוזאמגעשטעלט פון חוטן כפול ששה יעדע פאדעם איז געווען צוזאמגעשטעלט פון זעקס קלענערע פעדעמער, זאל מען זאגן די זעלבע זאך די אוהל וואס מען האט יעצט געזען די דין אוהל ביי טומאת מת אז די אוהל ווערט טמא, העט מען אויך זאגן ס'דארף זיין פונקט ווי די אוהל פון די משכן אז יעדע פאדעם דארף זיין געמאכט אויף אזא אופן, און טאמער נישט הייסט עס נישט קיין אוהל און ס'ווערט נישט טמא. יעצט דרך אגב, רש"י רעדט דא אויס אז אויב אזוי, אויב מען העט זאגן אז מען שטעלט עס אינגאנצן צו צום משכן, פרעגט רש"י די פשוט'ע קשיא אז לאמיר שוין זאגן פיין, מען שטעלט אלעס צו צום משכן די אוהל פון טומאת מת דארף זיין די זעלבע סארט אוהל פון א משכן, אבער פון ווי העט מען טאקע וויסן די אנדערע טומאת מת, ס'טייטש די פשוט'ע דין אז יעדע זאך וואס איז אונטער א אוהל ווערט טמא, וואס דאס האמיר אויסגערעדט אין די הקדמה, דאס איז ביי יעדע סארט אוהל, פון ווי וועט מען דאס וויסן? קען זיין אז מען וועט זאגן נאך די לימוד אז די גאנצע דין פון טומאת אוהל איז דווקא ביי א אוהל וואס איז געמאכט פון די סארט סחורה, פון די סארט חוט, און אלע אנדערע זאכן למשל אין א הויז, א מענטש וועט האבן א מת אין א הויז, עס איז געמאכט די הויז איז געמאכט פון האלץ אדער פון אייזן אדער וואס זאל נאר נישט זיין, עט מען אינגאנצן נישט זאגן אפשר טומאת אוהל? אויף דעם זאגט רש"י ניין, די פשוט'ע דין פון טומאת אוהל קען מען ארויסלערנען פון א פשוט'ע קל וחומר, וואס מ'לערנט ארויס פון מצורע, וואס אזוי ווי ביי מצורע איז דא א טומאת אוהל, איז די זעלבע זאך ביי טומאת מת וואס איז א סאך מער חמור איז דא א טומאת אוהל, און ממילא עט מען נאך אלץ קענען זאגן אז מ'לערנט ארויס אוהל אוהל פון משכן, און די גאנצע פסוק פון טומאת מת פון די אוהל המת, די פסוק מיינט סך הכל צו זאגן די ספעציעלע דין אז די אוהל אליין ווערט טמא, די דין אז מען ווערט טמא אונטער די אוהל דאס וועט מען ארויס לערנען פון מצורע. על כל פנים אבער צוריק צו אונזער סוגיא, פרעגט די גמרא אפשר זאל מען עס אינגאנצן ארויס לערנען פון משכן, זאגט די גמרא ניין, תלמוד לומר אוהל אוהל ריבה, וואס טייטש ביי די פסוקים פון טומאת אוהל שטייט אפאר מאל די ווארט אוהל, שטייט זאת התורה אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל, שטייט אפאר מאל אוהל, איז פון דאס וואס שטייט אפאר מאל אוהל איז מען מרבה אז נישט נאר פונקט אזא אוהל ווי די משכן, נאר די זעלבע זאך, טאמער עס איז געמאכט פון די זעלבע סחורה פון די משכן, אבער ס'איז נישט פונקט ווי די משכן וואס טייטש ס'איז נישט משזר, ס'איז נישט חוטן כפול ששה, הייסט עס נאכאלץ א אוהל לגבי א טומאת מת און מען דארף עס נאכאלץ מטהר זיין, פרעגט די גמרא אבער, טאמער דו לערנסט ארויס א ריבוי אוהל אוהל, אויב אזוי זיי שוין מרבה אלעס, אי אוהל אוהל ריבה אפילו כל מילי נמי, ס'טייטש טאמער שטייט טאקע אפאר מאל אוהל ביי טומאת מת, און מען לערנט ארויס פון די ריבוי עס קומט מרבה זיין אלע מיני אוהלס, זאג שוין טאקע אלע מיני אוהלס אפילו א אוהל וואס איז געמאכט פון א יוצא מן העץ זאל אויך האבן די דין אז מען דארף עס מטהר זיין, פארוואס ביסטו שוין נישט מרבה אלעס, זאגט די גמרא ניין, ווייל אם כן גזירה שווה מאי אהני ליה, אויב אזוי וואס האב איך טון מיט די גזירה שווה צו די משכן, און במילא די גזירה שווה צו די משכן איז א מיעוט, און דאס איז א ריבוי, וויאזוי ארבעט זיך דאס אויס? זאגט מען פשוט, די גזירה שווה קומט זאגן אז אוהל איז טייטש נאר אזא סארט אוהל פון א סחורה וואס איז געווען ביים משכן, למשל פשתן און צמר און עורות און נוצה של עזים, דאס הייסט א אוהל, עפעס אנדערש נישט, דאס נעמט מען ארויס פון די גזירה שווה, שפעטער אז ס'איז דא א ריבוי איז מען מרבה אז ס'דארף נישט זיין פונקט ווי ביי די משכן, ס'דארף נאכאלץ טאקע זיין פון די זעלבע סחורה, אבער ס'דארף נישט זיין שזורין וחוטן כפול ששה, פרעגט אבער די גמרא, ואימא, וואס טייטש נאכדעם וואס דו האסט מיר מחדש געווען אז מ'לערנט ארויס א גזירה שווה אוהל אוהל פון די משכן, אז וואס הייסט ביי די משכן א אוהל הייסט דא אויך א אוהל, אויב אזוי זאגט די גמרא זאל מען אויך זאגן מה להלן קרשים אף כאן קרשים, וואס טייטש אזוי ווי ביי די אוהל פון די משכן האט מען דאך זיך אויך באנוצט מיט קרשים, די ברעטער, די העלצער וואס האבן געהאלטן די סחורה איז דאך געווען געמאכט פון האלץ, און במילא די האלץ ווערט אויך בעצם אנגערופן אוהל, ס'ווערט נישט אנגערופן אוהל אליין, אבער אזוי ווי מ'האט פריער געזען אז ס'דארף נישט זיין אנגערופן אוהל, נאר ברגע וואס ס'הייסט משכן איז שוין דא פון די פסוק זעהט מען אז משכן אוהל מועד, משכן און אוהל איז די זעלבע זאך, און במילא די קרשים וואס ווערט אנגערופן א חלק פון די משכן, און די פסוק רופט עס אן משכן, איז דאס בעצם א חלק פון די אוהל, זאל מען שוין אויך קענען ארויסנעמען פון די גזירה שוה, אז אזא סארט אוהל וואס איז געמאכט פון האלץ, הייסט אויך אן אוהל וואס מען דארף עס אויך מטהר זיין, אזוי ווי ביי די משכן, איז די קרשים ווערט אויך אנגערופן משכן, און אזוי ווי מען האט יעצט געזען משכן און אוהל איז די זעלבע זאך, זאגט די גמרא ניין, אמר קרא, שטייט אין פסוק, לגבי קרשים זאגט די פסוק ועשית קרשים למשכן, משכן קרוי משכן, ואין קרשים קרויין משכן, וואס טייטש אוואדע די לימוד וואס מען האט פריערט אויסגערעדט אז משכן און אוהל איז די זעלבע זאך איז אוודאי א גוטע לימוד, פארדעם טאקע די אונטערשטע צודעקעניש וואס איז געווען געמאכט פון צמר און פשתן, אפילו די פסוק רופט עס נישט אן אוהל, אבער די פסוק רופט עס אן משכן, משכן, אוהל ס'איז אלעס איינס, אבער די קרשים, ביי די קרשים שטייט נישט אז די קרשים ווערט אנגערופן משכן, ביי די קרשים שטייט, ועשית קרשים למשכן, זאלסט מאכן די קרשים פארן משכן, די קרשים אליין הייסט אבער נישט משכן, פארדעם הייסט נישט קרשים א חלק פון די משכן הייסט נישט קרשים אוהל, און פארדעם איז דאס נישט קיין חלק פון די גזירה שווה. פרעגט אבער די גמרא, אויב אזוי אז דו ביסט גערעכט אז היות עס שטייט אין פסוק קרשים למשכן, לערנסטו שוין ארויס אז קרשים איז נישט משכן, נאר די קרשים איז פאר'ן משכן, אבער דאס אליין הייסט נישט משכן, אלא מעתה אויב אזוי פרעגט די גמרא, דאס וואס שטייט אין פסוק לגבי די דריטע און די פערדע צודעקעניש, זאגט די פסוק ועשית מכסה לאוהל, הכי נמי מכסה לא איקרי אוהל, דא עסטו מיר אויך זאגן אז אויף די צודעקעניש וואס איז געווען געמאכט פון עורות פון פעל, עסטו מיר אויך זאגן אז ס'הייסט נישט אוהל, און מ'קען עס נישט אנרופן אוהל ווייל שטייט אין פסוק מכסה לאוהל, ס'זאל זיין א צודעקעניש פאר'ן אוהל, אבער דאס אליין הייסט נישט אוהל, אזוי עסטו מיר וועלן זאגן? אלא אויב אזוי זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין, פארוואס? ווייל הא דבעי רב אלעזר, וועלן מיר זען באלד רב אלעזר האט געפרעגט אן איבעיא האט ער געפרעגט צו עור בהמה טמאה מהו שיטמא באוהל המת, ער האט געפרעגט צו די דין וואס מען האט געזען אז א אוהל המת דארף מען מטהר זיין אז ס'קען טמא ווערן אז די אוהל אליין ווערט טמא, האט ער געפרעגט צו ס'איז אויך דא אזא דין ביי עור בהמה טמאה, ביי פעל פון א טמא'נע בהמה, אזוי פרעגט רב אלעזר, זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט, טאמער די דריטע און די פערדע צודעקעניש פון די משכן, וואס דאס איז בעצם געווען געמאכט פון עור פון פעל, טאמער דאס הייסט נישט אוהל, אויב אזוי קומט אויס אז א זאך אן אוהל וואס איז געמאכט פון פעל הייסט נישט קיין אוהל, אויך לגבי א מת, ווייל מען האט דאך ארויסגעלערנט א גזירה שווה אוהל אוהל, איז טאמער ביי די משכן הייסט עס נישט אוהל, איז ביי טומאת מת הייסט עס אויך נישט אוהל, און וואס פרעגט רב אלעזר לגבי עור בהמה טמאה, השתא עור בהמה טהורה לא מטמא, עור בהמה טמאה מיבעיא טאמער די דריטע און די פערדע מכסה הייסט ניטאמאל א אוהל, וואס טייטש ס'איז נישט מטמא טומאת מת, וואס דאס איז בעצם געווען געמאכט פון עור בהמה טהורה, איז במילא טאמער דאס הייסט נישט אוהל איז פשט אז א זאך אן אוהל וואס איז געמאכט פון עור בהמה טהורה ווערט נישט טמא, און וואס פרעגט רב אלעזר לגבי עור בהמה טמאה, טאמער עור בהמה טהורה ווערט נישט טהור, איז כל שכן עור בהמה טמאה ווערט נישט טמא, אלא מאי, פון דעם וואס מ'זעט אז רב אלעזר האט יא געפרעגט אזא איבעיא, מוז זיין אז עור בהמה טהורה ווערט יא טמא בטומאת אוהל, וואס עפעס? מוז מען זאגן, ווייסט פארוואס ס'ווערט טמא בטומאת אוהל? ווייל מ'לערנט עס ארויס אין די גזירה שוה אוהל אוהל, וואס טייטש אזוי ווי ביי די משכן איז די דריטע און די פערדע מכסה וואס איז געווען געמאכט פון עורות ווערט אנגערופן אוהל, די זעלבע זאך ביי א טומאת מת ווערט עס אויך אנגערופן אוהל, און אויף דעם פרעגט זיך די שאלה, טאמער דאס ווערט אנגערופן אוהל ביי די משכן, מוזטו מיר זאגן, וואו ווערט עס אנגערופן אוהל? די תורה זאגט דאך ועשית מכסה לאוהל, די תורה רופט עס נישט אן אוהל, מוז מען זאגן אז דאס טאקע הייסט אז די תורה רופט עס אן אוהל, אויב אזוי, אז טאמער מכסה לאוהל איז טייטש אז די תורה רופט עס אן אוהל, אויב אזוי דאס שטייט אין פסוק ועשית קרשים למשכן, איז פשט די קרשים ווערט אויך אנגערופן משכן, טאמער די קרשים ווערט אויך אנגערופן משכן, פרעגט זיך צוריק די שאלה, זאל קרשים אויך קענען מטמא זיין בטומאת אוהל? ס'טייטש טאמער א מענטש וועט מאכן א אוהל פון האלץ זאל עס אויך הייסן האבן א דין פון א אוהל, זאל קענען טמא ווערן מ'זאל עס דארפן מטהר זיין, זאגט די גמרא ניין, אוודאי זאגט די גמרא דען ווען ס'שטייט אין פסוק ועשית קרשים למשכן מיינט עס אז די קרשים אליין איז נישט קיין חלק פון משכן, און ווען ס'שטייט אין פסוק ועשית מכסה לאוהל מיינט עס אז די מכסה די דריטע און די פערדע מכסה איז אוודאי הייסט נישט אוהל, נאר וואס דען, ס'איז דא נאך א פסוק זאגט די גמרא, שאני התם דהדר אהדריה קרא, שפעטער אין א שפעטערע פסוק רופט די תורה יא אן די דריטע און די פערדע מכסה אוהל, און פאר דעם האט עס טאקע א דין פון א אוהל, און פון דארט ווייסט מען טאקע אז אן אוהל וואס איז געמאכט פון עור הייסט אן אוהל אויך לגבי טומאת מת, וואו רופט עס אן די פסוק אוהל, דכסיב וואס שטייט אין פסוק ונשאו את יריעות המשכן,

וואס מ'האט יעצט געזען געווען געמאכט פון עורות, און במילא מקיש עליון לתחתון, מה תחתון קרוי אוהל אף עליון קרוי אוהל, זעהן מיר אז די תורה רופט עס אן אוהל, און פאר דעם טאקע האמיר שוין א לימוד אז ווען א אוהל איז געמאכט פון עור הייסט דאס אויכט א אוהל, און פאר דעם טאקע ווערט עס אויכט טמא בטומאת אוהל, פון דעם גזירה שווה אוהל אוהל. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט צוריק צו די בעיא וואס מ'האט יעצט געברענגט, גופא, בעי רב אלעזר, עור בהמה טמאה מהו שיטמא טומאת אוהלים, זאגט די גמרא מאי קמיבעיא ליה, וואס איז זיין שאלה? וואס טייטש וואס איז בכלל די הוה אמינא צו זאגן אז פעל פון א טמא'נע בהמה זאל קענען טמא ווערן בטומאת אוהל? וואס איז די שאלה? די שאלה איז לכאורה די גאנצע דין פון טומאת אוהל האמיר דאך יעצט געזען לערנט זיך ארויס פון משכן, ביי די משכן איז אלע צודעקענישן פון די משכן געווען געמאכט פון עור בהמה טהורה נישט פון עור בהמה טמאה, ענטפערט די גמרא, אמר רב אדא בר אהבה, ניין, תחש שהיה בימי משה קמיבעיא ליה, די שאלה טאקע איז צו ס'איז טאקע אזוי, צו די אלע צודעקענישן פון די משכן איז געווען געמאכט פון פעל פון א טהור'ע בהמה, אדער אפשר גאר איז יא געווען דארט א בעל חי וואס איז געווען טמא, וואס מען האט זיך באנוצט מיטן פעל צוצודעקן די משכן. וועלכע בעל חי? מען רעדט דא פון די תחש. די תחש, וואס מען וועט באלד זען די גמרא דן זיין וואס איז דאס די תחש, וויאזוי האט עס אויסגעזען, וואס איז דאס געווען, על כל פנים, היות אז אונז ווייסט נישט וואס דאס איז געווען, איז דאס איז די שאלה בעצם פון רב אלעזר צו דער תחש איז געווען א טהור'ע בהמה צו א טמא'נע בהמה, ס'קען גאר זיין ס'איז געווען א טמא'נע בהמה, און במילא אז מ'זעהט אז מ'האט צוגעדעקט דעם משכן מיט א טמא'נע זאך, מיט פעל פון א טמא'נע בהמה, קען זיין אז אזא סארט פעל העט הייסן טאקע אן אוהל, און מ'העט עס דארפן מטהר זיין טאמער ס'איז ווערט טמא מיט א טומאת מת. אמר רב יוסף, זאגט אבער רב יוסף כ'פארשטיי נישט, ווי קענסטו בכלל האבן א ספק צו די תחש איז א טהור'ע בהמה צו א טמא'נע בהמה, מאי תיבעי ליה, וואס איז בכלל דיין שאלה? תנינא, מ'האמיר דאך געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט א לשון אזוי, א פלא'דיגע ברייתא, די ברייתא זאגט אינגאנצן נישט וואס דאס מיינט, אזוי קוקט אויס ווי א מדרש פליאה, זאגט די ברייתא לא הוכשרו למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד, וואס טייטש ס'איז נאר כשר למלאכת שמים פעל פון א בהמה טהורה, וואס מיינט מלאכת שמים? זאגט רב יוסף, לכאורה מוז די ברייתא מיינען באלד וועלן מיר זעהן אין עמוד בית, די גמרא וועט ברענגען א צווייטע פירוש אויף די ברייתא וואס די ברייתא מיינט, אבער רב יוסף זאגט לכאורה אוודאי מיינט די ברייתא צו זאגן אז לא הוכשרו למלאכת שמים, ביי די משכן האט מען נאר געמעגט נוצן פעל פון א בהמה טהורה, ובמילא אז מען האט נאר געמעגט נוצן פעל פון א בהמה טהורה איז פשוט אז די תחש וואס מ'האט גענוצט אויף צוצודעקן די משכן איז געווען א טהור'ע בהמה, און ווייטער טאמער תחש איז געווען א טהור'ע בהמה איז וואס פרעגט ר' אלעזר צו עור בהמה טמאה מהו שיטמא טומאת אוהלין, פארשטייט זיך אז נישט. זאגט די גמרא אבער, מתיב רב אבא, האט רב אבא א קשיא געפרעגט אויף רב יוסף, וואס טייטש ער זאגט פאר רב יוסף, איך הער דיין פשט אין די ברייתא, זייער שיין אריין געטייטשט אין די ברייתא, אבער איך וועט דיר ברענגען א ראיה אז מ'האט יא גענוצט א טמא'נע זאך פארן משכן, און אז די תחש איז יא גאר געווען טמא, פארוואס? ווייל רבי יהודה אומר שטייט אין די ברייתא אזוי רבי יהודה האט געזאגט, שני מכסאות היו אחד של עורות אילים מאדמים ואחד של עורות תחשים, וואס טייטש חוץ פון די צוויי צודעקענישן וואס האמיר פריער געזען אז ס'איז געווען איין צודעקעניש פון צמר ופשתן, העכער דעם איז געווען א צודעקעניש פון נוצה של עיזים האר פון ציגן, העכער דעם האמיר פריער אויסגערעדט אז ס'קען זיין ס'איז געווען נאך צוויי א דריטע מיט א פערדע, אדער ס'קען זיין ס'איז נאר געווען איינס, אבער די איינס אדער די צוויי איז געווען געמאכט פון עורות אילים מאדמים, פעל פון אילים, רויטע פעל, און אויכעט עורות תחשים, פעל פון דעם תחש. איז רבי יודא האט געהאלטן אז ס'איז געווען צוויי באזונדערע צודעקענישן, וואס טייטש איז געווען א דריטע צודעקעניש פון עורות אילים מאדמים, און א פערדע העכער דעם פון עורות תחשים, און רבי נחמיה אומר, רבי נחמיה זאגט מכסה אחד היה, ס'איז געווען איינס וואס איז געווען צוטיילט, האלב איז געווען עורות אילים מאדמים, און האלב איז געווען עורות תחשים. אבער על כל פנים, נישט דאס איז די נקודה דא, די ברייתא איז ממשיך, דער תחש, וואס איז דאס דער תחש? ודומה כמין תלא אילן, דער תחש איז דומה ווי א תלא אילן, תלא אילן, זאגט רש"י, חיה טמאה היא, ומנומרת בגוונים, ס'איז אזא טייגער, אזא אזא סארט קאץ, וואס האט שיינע קאלירן אויף זיך, דער תחש איז דומה צו דעם, ובמילא, זאגט די גמרא, והא תלא אילן טמא הוא, דער תלא אילן איז דאך א טמא'נע בעל חי. און די ברייתא זאגט אז תחש איז דומה לתלא אילן, און במילא האב איך א מפורש'ע ראיה אז די תחש איז א טמא'נע בהמה, און במילא זאגט רב אבא צו רב יוסף איך ווייס נישט וואס דו האסט אריינגעטאטשט אין די ברייתא, איך זעה קלאר א ברייתא אז ס'איז יא געווען טמא'נע בהמות וואס האבן צוגעדעקט די משכן, זאגט די גמרא ניין, האסט נישט גוט פארשטאנען, הכי קאמר, די ברייתא וואס זאגט כמין תלא אילן האט נישט געמיינט אז די תחש איז געווען אזוי ווי א תלא אילן אז ס'איז געווען אזא סארט תלא אילן, אזא סארט קאץ, ניין, ס'איז כמין תלא אילן הוא שיש בו גוונים הרבה,

דער תרגום זאגט נישט תלא אילן, ער זאגט ססגונא, און טאקע וואס מיינט ססגונא? ססגונא מיינט שש בגוונים הרבה, דער תחש פרייט זיך מיט אירע שיינע קאלירן, זעהן מיר טאקע אז דאס איז די נקודה פונעם תחש, אז ס'האט אסאך קאלירן, און מיט דעם איז עס דומה צו א תלא אילן, אבער אוודאי זאגט ר' יוסף, די תחש איז א טהור'ע בהמה, א טהור'ע בעל חי, א בהמה ווייסט מען נישט, אבער ס'איז א טהור'ע בעל חי, און פארדעם זאגט ר' יוסף אז פארשטייט זיך, די בעיא פון ר' אלעזר איז נישט קיין בעיא, אוואדע אן אוהל וואס איז געמאכט פון עור פון א בהמה טמאה איז אוואדע ווערט נישט טמא. אזוי האלט ר' יוסף, ברענגט יעצט אבער די גמרא אז רבא קריגט זיך אויף דעם, רבא אמר, רבא זאגט, עור בהמה טמאה דמטמא באוהל המת מהכא, ס'איז נישט אזוי, אן עור בהמה טמאה איז אוואדע יא מטמא באוהל המת ס'ווערט אוואדע יא טמא, און מ'לערנט עס ארויס פון דא, רבא ברענגט יעצט א לימוד, זאגט רבא דתניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, די ברייתא רעדט דא לגבי די טומאת בגדים פון א נגע, טומאת נגעים, וואס מ'האמער נעכטן געזען, איז שטייט דארט אין פסוק, והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים או בשתי או בערב לפשתים ולצמר או בעור, אזוי זאגט די פסוק, און במילא זאגט די ברייתא, עור פארשטיי איך, וואס טייטש או בעור, וואס איז די בית פון בעור, ס'איז א איבעריגע בית? און במילא זאגט די ברייתא ריבה עור בהמה טמאה ושלקה ביד כהן, די די די פסוק איז מרבה צוויי זאכן וואס וואלט געווען א הוה אמינא אז ביי די צוויי אופנים איז אפילו ס'דא א נגע ווערט עס נישט טמא, וואס די ערשטע זאך איז עור בהמה טמאה, ס'וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז אזוי ווי אנפאנג פסוק שטייט צמר וואס צמר איז דאך פון א בהמה טהורה וואלט איך געזאגט אז אפשר די עור איז אויך דווקא אן עור פון א בהמה טהורה, אויף דעם קומט די בעור מרבה צו זיין אז ניין אז אפילו פון א בהמה טמאה טאמער ס'איז דא אויף דעם א נגע איז עס אויך טמא, און די צווייטע ריבוי איז לקה ביד כהן ס'טייטש טאמער איינער ברענגט א שטיקל סחורה צום כהן וואס ס'איז דא אויף דעם א נגע און ס'איז בעצם נישט דא גענוג א גרויסע נגע אז זאל עס מטמא זיין אבער אין די הענט פון די כהן אליין דארט געשענט די נגע דעמאלטס אויף דעם זאגט די פסוק אז ס'איז אויך טמא ווייל ס'וואלט געווען א הוה אמינא אז נישט ס'שטייט אין פסוק והבגד כי יהיה בו נגע צרעת והראה את הכהן וואס טייטש ס'איז משמע אז קודם דארף זיין א נגע שפעטער ווייזט מען עס צום כהן? טאמער ס'איז געשענט ביים כהן אין האנט וואלט איך געזאגט אפשר אז נישט דאס איז די פסוק מרבה. על כל פנים דאס איז איין ריבוי פון פסוק, שפעטער זאגט די ברייתא וואס איז טאמער קצץ מכולן ועשה אחת מהן מנין, טאמער איינער נעמט פון די אלע סחורות וואס שטייט דארט אין פסוק, פון צמר פון פשתן, בשתי, בערב, בעור, ער מישט צאם די אלע סחורות צוזאמען, פון וואו ווייס איך אז טאמער איז דא א נגע אויף דעם איז עס אויך טמא תלמוד לומר על או בכל מלאכת עור וואס פון דעם איז מען מרבה אזא געמישטע סחורה, על כל פנים, האמער דא א פסוק וואס שטייט קלאר אז טומאת נגעים איז אויכעט שייך ביי א בגד וואס איז געמאכט פון עור בהמה טמאה, און במילא לכאורה קען מען ארויסלערנען די זעלבע זאך ביי אוהל, אז אזוי ווי ביי טומאת נגעים איז נישטא קיין חילוק צווישן עור בהמה טהורה און עור בהמה טמאה, די זעלבע זאך ביי טומאת אוהל. אבער, זאגט רבא, ס'איז נישט א גוטע לימוד, פארוואס? ווייל ואיכא למיפרך, לכאורה קען מען עס אפפרעגן, מה לנגעים? שכן שתי וערב טמא בהן, ביי נגעים איז דא א געוואלדיגע חומרא, דאס האבן מיר נעכטן געזען שוין, אז שתי וערב, פעדעמער קענען אויך טמא ווערן מיט א טומאת נגעים, און ביי טומאת מת איז נישט דא אזא זאך, טאמער ס'איז דא פאדעם אין די זעלבע שטוב פון א מת ווערט עס נישט טמא, און במילא קען מען נישט ארויסלערנען טומאת אוהל פון טומאת נגעים, אלא נאר, און במילא, זאגט רבא, מ'קען עס ארויסלערנען אפשר פון א צווייטע פלאץ, גמר משרצים, מ'קען עס ארויסלערנען פון טומאת שרצים, דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא לגבי טומאת שרצים שטייט אויך עור אין לי אלא עור בהמה טהורה עור בהמה טמאה מנין תלמוד לומר או עור פון די איבעריגע או שטייט אין פסוק דארט או עור לערנט מען ארויס אז אויך אז א עור בהמה טמאה קען טמא ווערן פון א טומאת שרץ און ממילא לכאורה קען מען ארויס לערנען פון טומאת שרצים אז אויב ביי טומאת שרצים איז נישטא קיין חילוק צווישן עור בהמה טהורה און עור בהמה טמאה די זעלבע זאך ביי טומאת אוהל אבער אויף דעם זאגט רבא דאס קען מען אויך אפפרעגן ואיכא למיפרך מה לשרצים שכן מטמא בכעדשה, א שרץ איז מטמא אפילו ס'איז אזוי גרויס ווי א עדשה, מה שאין כן טומאת מת, וואס די מת דארף זיין לפחות א כזית, און ממילא קען מען אויך נישט ארויסלערנען פון שרצים, אבער וואס? אין הכי נמי פון נגעים אליין קען מען נישט ארויסלערנען ווייל ס'דא די חומרא פון שתי וערב, פון שרצים אליין קען מען נישט ארויסלערנען ווייל ס'דא די חומרא בכעדשה, אבער פון ביידע צוזאמען קען מען ארויסלערנען זאגט רבא, נגעים יוכיחו, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, ס'טייטש יעדער איינער האט א חומרא, אבער פון ביידע צוזאמען ווען הצד השווה קען מען ארויסלערנען הצד השווה שבהן שעור טמא בהן ועשה עור בהמה טמאה כעור בהמה טהורה אז די פסוק איז נישט מחלק ביי ביידע סיי ביי שרצים סיי ביי נגעים איז ביי ביידע נישטא קיין חילוק צווישן עור בהמה טמאה און עור בהמה טהורה נאר ביידע זענען טמא אף אני זאגט רבא איך אויך אביא אוהל המת וועל איך ארויס לערנען אז ביי אוהל המת איז אויך אזוי שעור טמא בו ונעשה בו עור בהמה טמאה כעור בהמה טהורה אז א אוהל וואס איז געמאכט פון עור בהמה טמאה קען אויך טמא ווערן אמר ליה רבא מברניש לרב אשי אבער זאגט אבער רבא מברניש דאס איז א צווייטע אמורא האט ער געזאגט צו רב אשי אז די לימוד פון רבא איז בעצם אויך נישט קיין גוטע לימוד פארוואס ווייל איכא למיפרך מ'קען אפפרעגן די צד השווה מה להצד השווה שבהן שכן טמאים בפחות מכזית תאמר במת שאינו מטמא אלא בכזית, וואס טייטש סיי נגעים און סיי שרצים ביידע דארף מען נישט קיין כזית, שרצים האט מען געזען איז מטמא בכעדשה, און נגעים איז מטמא בכגריס, מה שאין כן א מת איז אסאך א גרעסערע שיעור ס'איז נאר מטמא בכזית, און ממילא קען מען שוין נישט ארויסלערנען מת פון נגעים און שרצים, ווייל די צוויי צוזאמען האבן א חומרא וואס מת האט נישט, וואס ביידע האבן די זעלבע חומרא אז זענען מטמא בפחות מכזית, אלא אמר רבא מברניש, און במילא זאגט רבא מברניש, ס'איז נאך אלץ דא א צווייטע לימוד וואס פון דארט קען מען ארויסלערנען אז טומאת אוהל איז אויך געזאגט געווארן ביי א עור פון א בהמה טמאה, אתיא בקל וחומר מנוצה של עיזים, מ'קען עס ארויסלערנען א קל וחומר פון נוצה של עיזים, אז וואס? מה דאך נוצה של עיזים, וואס דאס האט מען געזען דאס הייסט זיכער אוהל דאס לערנט מען ארויס פון די צווייטע צודעקעניש פון די משכן, איז אזוי ווי דאס, שאינו מטמא בנגעים, נוצה של עיזים איז נישט מטמא בנגעים אזוי ווי מ'האט נעכטן געזען, נגעים איז נאר מטמא צמר און פשתן, פון דעסט וועגן די נוצה של עיזים מטמא באוהל המת, אזוי ווי מ'האט ארויס געלערנט פון די גזירה שוה פון משכן, איז עור בהמה טמאה שמטמא בנגעים, עור בהמה טמאה וואס מ'האט יעצט געזען איז יא מטמא בנגעים וואס דאס לערנט מען ארויס פון די איבעריגע בי"ת אינו דין שמטמא באוהל המת, איז אוודאי ס'איז מטמא באוהל המת, און פון דא איז א לימוד אז עור בהמה טמאה איז יא מטמא טומאת אוהל, פרעגט אבער די גמרא, אויב אזוי, אויב דו זאגסט מיר טאקע אז עור בהמה טמאה איז מטמא טומאת אוהל, פרעגט די גמרא, ואלא הא דתנא רב יוסף, וואס איז צוטון מיט די ברייתא וואס פריער רב יוסף האט געברענגט אז לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד, למאי הלכתא, וואס טייטש אזוי, די ברייתא, די מדרש פליאה ווי מען האט צוריקגערופן, וואס שטייט דארט אז לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד, איז בעצם ס'מוז זיין די ברייתא קומט אונז עפעס לערנען, ס'איז נישט סתם די ברייתא בכל זאת ס'איז נישט קיין מדרש פליאה, ס'קומט אונז לערנען א הלכה, איז אזוי, טאמער מ'זאגט אז אן עור בהמה טמאה איז נישט מטמא טומאת אוהל, איז פארוואס זאגט מען אזוי, ווייל אין די משכן האט מען נישט גענוצט קיין עור בהמה טמאה, און ממילא איז עס נישט מטמא באוהל. איז ממילא פארשטיי איך שוין וואס די ברייתא קומט אונז זאגן, די ברייתא קומט אונז זאגן אז אין משכן האט מען נאר גענוצט עור בהמה טהורה, און מען לערנט ארויס די הלכה טאקע אז עור בהמה טמאה איז נישט מטמא טומאת אוהל, אבער טאמער דו זאגסט מיר אז מען לערנט ארויס אז עור בהמה טמאה איז מטמא טומאת אוהל פון א קל וחומר, אזוי ווי מען האט יעצט געזען, קומט אויס נישט דאס קומט די ברייתא אונז לאזן הערן, איז צו וואס קומט די ברייתא? מען קען נישט זאגן סתם די ברייתא קומט זאגן א טרוקענע זאך אז אין די משכן האט מען נישט גענוצט קיין עור בהמה טמאה, ווייל ס'איז נישט נוגע צו קיין שום הלכה, איז במילא ענטפערט די גמרא האסט נישט פארשטאנען די מדרש פליאה האסט נישט פארשטאנען די ברייתא, די ברייתא, וואס די ברייתא זאגט לא הוכשרו במלאכת שמים, רעדט זיך נישט פון די משכן, די ברייתא רעדט מלאכת שמים מיינט לתפילין, תפילין, אז תפילין דארף געשריבן ווערן דווקא אויף קלף וואס איז געמאכט געווארן פון א עור בהמה טהורה, דאס טייטש לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט תפילין, דארפסט האבן א ברייתא אויף דעם, בהדיא כתיב בהו שטייט קלאר אין פסוק למען תהיה תורת ה' בפיך, וואס דאס גייט ארויף אויף תפילין, און מען לערנט פון דעם מן המותר בפיך אז תפילין קען מען נאר שרייבן אויף קלף וואס איז מותר בפיך וואס מען מעג עסן אויף א עור בהמה טהורה, איז במילא אז ס'שטייט קלאר אין פסוק קען נישט זיין אז די ברייתא איז זיך מתייחס צו דעם, ווייל די ברייתא וואלט געדארפט ברענגען דער פסוק אלא נאר, איז במילא זאגט די גמרא ניין האסט נישט פארשטאנען, לעורן, די ברייתא זאגט אז די עור פון די תפילין אליין פון די בתים, די בתים דארף זיין געמאכט פון עור בהמה טהורה, די פסוק וואס שטייט למען תהיה תורת ה' בפיך וואס מען דרש'ט מן המותר בפיך, רעדט זיך אויף די חלק וואס איז תורת השם, אויף די פרשיות וואס ליגט אין די תפילין, דאס דארף דאס שטייט אין פסוק טאקע קלאר אז דארף זיין עור בהמה טהורה, אבער אויף די בתים, די בתים ווערט נישט אנגערופן תורת השם, די בתים איז סתם עפעס א שטיקל עור, און במילא דאס זאגט די ברייתא, פרעגט די גמרא, והאמר אביי שין של תפילין הלכה למשה מסיני, אביי זאגט אז ס'דארף שטיין די שין וואס שטייט אויף די תפילין של ראש, און די זעלבע זאך די די ד' און די י' וואס די ד' שטייט אויף די קשר פון די תפילין של ראש פון אונטן און די י' איז אויף די קשר פון די תפילין של יד, דאס איז אלץ הלכה למשה מסיני, על כל פנים, טאמער ס'שטייט טאקע ס'מוז שטיין א שין אויף די תפילין של ראש און דאס איז הלכה למשה מסיני, איז פשט ס'הייסט שוין יא תורת השם, טאמער ס'הייסט תורת השם קען מען שוין ארויסלערנען פון די פסוק למען תהיה תורת השם בפיך אז דארף זיין געמאכט מן המותר בפיך, און וואס דארף איך האבן א ברייתא? אלא נאר, און ממילא זאגט די גמרא די ברייתא רעדט אויך נישט פון די בתים, די ברייתא רעדט לכורכן בשערן ולתופרן בגידן, וואס טייטש אז מען דארף ארומבינדן די פרשות מיט שערן מיט האר פון א בהמה טהורה, און מען דארף צונייען די בתים מיט גידים פון א בהמה טהורה, דאס דאס האט גארנישט קיין שייכות מיט תורת השם, און ממילא קען מען עס נישט ארויסלערנען פון די פסוק תורת השם בפיך, דאס לערנט מען ארויס פון די ברייתא, דאס קומט די ברייתא זאגן לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד, פרעגט די גמרא אזוי, הא נמי הלכה למשה מסיני, דאס אויך אז מען דארף עס צובינדן מיט האר פון א בהמה טהורה און מיט גידים פון א בהמה טהורה, דאס אויך הלכה למשה מסיני דתניא אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, תפילין מרובעות דאס אז תפילין דארף זיין פיר עקיג, הלכה למשה מסיני, נכרכות בשערן ונתפרות בגידן, איז אויך הלכה למשה מסיני איז ווייטער, די גמרא פרעגט, טאמער ס' הלכה למשה מסיני וואלט די ברייתא געדארפט זאגן ס' הלכה למשה מסיני נישט סתם זאגן עפעס א טרוקענע דין, און ממילא קען נישט זיין דאס מיינט די ברייתא, אלא נאר זאגט די גמרא די ברייתא מיינט צו זאגן לרצועות, אז די רצועות דארף ווערן געמאכט, פון עור בהמה טהורה, זאגט די גמרא דאס אויך נישט ווייל אמר רבי יצחק רצועות שחורות הלכה למשה מסיני, דאס אז רצועות דארף זיין שווארץ, און די גמרא פארשטייט לכאורה אז נישט נאר דארף זיין שווארץ, נאר דאס אז דארף זיין געמאכט פון עור בהמה טהורה איז אלץ הלכה למשה מסיני, און פארוואס זאגט נישט די ברייתא ס'הלכה למשה מסיני, זאגט די גמרא ניין, נהי דגמירי שחורות, טהורות מי גמירי, ס'טייטש הלכה למשה מסיני איז נאר די רצועות דארף זיין שווארץ, ס'שטייט נישט הלכה למשה מסיני עס דארף זיין געמאכט פון עור בהמה טהורה, נאר וואס דען, דאס זאגט טאקע די ברייתא אז די רצועות דארף זיין געמאכט דווקא פון עור בהמה טהורה, און די גמרא בלייבט טאקע מיט דעם, אז לויט רבא עט מען אזוי מפרש זיין די ברייתא, די ברייתא רעדט נישט פון די משכן, נאר ס'רעדט פון די רצועות פון תפילין. פרעגט יעצט די גמרא, מאי הוה עלה דתחש שהיה בימי משה, וואס טייטש וואס איז טאקע געבליבן מיט די תחש וואס איז געווען בימי משה, איז דאס געווען א בעל חי טהור אדער א בעל חי טמא, זאגט די גמרא, אמר רבי אלעא אמר רבי שמעון בן לקיש, אומר היה ר' מאיר, תחש שהיה בימי משה, בריה בפני עצמה היה, ולא הכריעו בה חכמים אם מין חיה היא או מין בהמה היא, וואס טייטש מ'האט קיינמאל נישט מכריע געווען צו דאס איז געווען א חיה אדער א בהמה, מ'ווייסט נישט וואס דאס איז געווען, וקרן אחת היתה לו במצחו, ס'האט געהאט איין קרן איין הארן אויפן שטערן, און לפי שעה נזדמן לו למשה, ס'איז נאר געווען דעמאלטס אין די צייט פון די משכן די אייבערשטער האט עס מזמן געווען דעמאלטס, מען זאל קענען מאכן פון דעם די משכן, ועשה ממנו משכן ונגנז, מען האט געמאכט פון דעם די משכן, שפעטער האט מען גונז געווען די פעל וואס מען האט גענוצט צו צודעקן די משכן, און במילא זאגט די גמרא, מדקאמר, פון דאס וואס ר' מאיר זאגט קרן אחת היתה לו במצחו, דער תחש האט געהאט א הארן אויפן שטערן, שמע מינה, איז געדרינגען פון דעם אז טהור היה, אז ס'איז געווען א בעל חי טהור, נישט קיין בעל חי טמא, פארוואס ווייל ס'דא א כלל וואס די משנה זאגט אין נידה כל שיש לו קרניים יש לו טלפיים, אז יעדע בעל חי וואס האט א קרן ס'האט קרניים ס'האט הערנער מוז זיין אז ס'איז כשר און במילא אז די תחש האט געהאט א קרן מוז זיין ס'איז כשר זאגט אבער די גמרא פון ווי ווייסט מען אז די כלל אז יעדע בעל חי וואס האט קרניים איז כשר פון ווי ווייסט אז ס'איז אויך געזאגט געווארן אויף א בעל חי וואס האט נאר איין קרן זאגט די גמרא דאמר רב יודא שור שהקריב אדם הראשון דער שור וואס אדם הראשון האט מקריב געווען שור איז דאך א כשר'ע בעל חי איז דער שור וואס אדם הראשון האט מקריב געווען פארן באשעפער קרן אחת היתה לו במצחו האט געהאט אויך נאר איין הארן און ממילא זע איך אז א בעל חי מיט איין הארן איז אויך דווקא א כשר'ע בעל חי שנאמר ווי ווייסטו ס'האט נאר געהאט איין הארן וואס שטייט אין פסוק ותיטב לשם משור פר מקרין מפריס וואס דוד המלך זאגט אז ס'איז אים מער חביב צו לויבן די באשעפער ווי די קרבן וואס אדם הראשון האט מקריב געווען משור פר מקרין מפריס, וואס מקרין איז טייטש האט געהאט א הארן, מפריס געווען א מפריס פרסה, זעה מיר אז א בהמה מיט איין הארן איז אויך א בהמה טהורה, פרעגט די גמרא ווי זעהסטו מקרין תרתי משמע, מקרין איז טייטש האט געהאט צוויי הערנער, איז די קרבן פון אדם הראשון געהאט צוויי הערנער נישט איין הארן, רב נחמן בר יצחק, זאגט רב נחמן בר יצחק ניין ווייל מען קען עס אויך ליינען מקרן כתיב, די די די כתיב ווי עס שטייט אין פסוק אז מען ליינט עס אן קיין נקודות ליינט זיך עס מקרן, וואס דאס איז משמע אז עס איז נאר איין הארן, פרעגט די גמרא אבער וליפשוט מיניה דמין בהמה הוא, אויב אזוי אז מען זעט די איינציגסטע אנדערע פלאץ ווי מען געפינט א בעל חי מיט איין הארן איז די קרבן פון אדם הראשון, און דאס איז געווען א בהמה, אזוי ווי שטייט קלאר אין פסוק, ס'איז געווען א שור פר, און ממילא זאל מען שוין נאכדעם ארויסזען די תחש איז אויך געווען א מין בהמה, און ס'איז געווען די זעלבע זאך וואס אדם הראשון האט מקריב געווען, זאגט די גמרא ניין, ס'דא נאך א בעל חי וואס האט איין הארן, וואס דאס איז גאר א חיה, כיון דאיכא קרש, קרש איז דאס וואס רופן זיי א וויזלטיר דאכט זיך הייסט עס אויף אידיש, על כל פנים ס'איז יא דא א חיה וואס האט איין הארן, און ממילא דמין חיה הוא, ולית ליה אלא חדא, קרש האט אויך איין הארן, איכא למימר מין חיה הוא, ממילא די תחש ווייס איך נישט פונקט וואס ס'איז געווען, ס'קען גאר זיין ס'איז געווען א בהמה, ס'קען גאר זיין ס'איז געווען א חיה, טהור אבער על כל פנים איז עס זיכער געווען.